אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, סאו אונז האמיר געענדיגט די פסוקים פון די חטא העגל, סאו למעשה, משה רבינו איז צוריק ארויפגעגאנגען, איז אראפגעקומען שבעה עשר בתמוז די ערשטע מאל וואס ער איז געווען פערציג טעג אין הימל, ער איז אראפגעקומען די ערשטע סעט לוחות, עס איז צובראכן, שבעה עשר בתמוז האט ער קעיר גענומען פון די חטאים דארט, און א טאג שפעטער איז ער צוריק ארויפגעגאנגען צום הייליגן באשעפער און מתפלל געווען אז די אייבערשטער זאל מוחל זיין די עבירות, און מ'וועט שפעטער זען די פסוקים נאך תפילות וואס משה רבינו האט געמאכט דוירינג די פארטי דעיס, די. מיטעלסטע פארטי דעיס נאכדעם איז ער אראפגעקומען כ"ט אב, דעמאלס האט אים די אייבישטער געזאגט אקעי ברענג ארויף נייע א נייע סעט לוחות לאמיר דיך געבן א נייע סעט לוחות און ער איז ארויפגעגאנגען פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור איז ער ארויפגעגאנגען פאר נאך פערציג טעג צו מקבל זיין די לוחות שניות סאו פארציילט אונז די תורה אז נאכדעם וואס ער איז אראפגעקומען מיט די לוחות שניות ווי איז געווען די מקום השכינה דוירינג די צייט ווייל די משכן האט מען ערשט געבויט האט מען ערשט אויפגעשטעלט א' ניסן סאו איז דאך געווען פון יום כיפור ביז א' ניסן כמעט א חודש, כמעט זעקס חדשים, וואס איז געווען דעמאלטס? ווי איז דעמאלטס געווען די מקום השראת השכינה? זאגט אונז די תורה אז ומשה יקח את האוהל, דעמאלטס ווען ער איז אראפגעקומען פון בארג דעם דריטן מאל נאך יום כיפור, האט משה רבינו גענומען זיין געצעלט ונטה לו חוץ מחוץ למחנה, ער האט עס אויפגעשטעלט דארטן אינדרויסן פון די מחנה הרחק מן המחנה צוויי טויזנט אמה אפגערוקט, צוויי טויזנט אמה אפגערוקט פון די מחנה, כדי אז מ'זאל קענען קומען צו אים אויף שבת, וקרא לו, און ער האט גערופן זיין אוהל די אוהל מועד, די פלאץ וואס עס וועט זיין א בית ועד לחכמים אז ווען. איינער וועט וועלן מבקש זיין את השם, והיה כל מבקש השם, יצא, זאל ער ארויסקומען דארט מחוץ למחנה אל אוהל מועד צו משה רבינו'ס געצעלט, אשר מחוץ למחנה, און דארטן העט ער קענען הערן וואס די אייבערשטער וויל. איז והיה כצאת משה אל האוהל, און די גאנצע זמן, די גאנצע זעקס חדשים ווען משה רבינו איז ארויסגעגאנגען פונעם אוהל, צום אוהל, יקומו כל העם האט זיך די גאנצע פאלק אויפגעשטעלט ונצבו איש פתח אהלו, יעדער האט זיך אוועקגעשטעלט אין פראנט פון משה רבינו'ס געצעלט, און והביטו אחרי משה און מ'האט געזען ווי משה רבינו גייט אריין זיי האבן נאכגעקוקט אזוי מיט קנאה און מיט יראת הרוממות און מיט כבוד, האבן זיי נאכגעקוקט דעם משה דעם משה רבינו, זיי האבן געזאגט, אשרי ילוד אשה וואס האט אזויפיל בטחון אז דער הייליגער באשעפער גייט נאכגיין נאך אים, עד בואו האוהלה, און זיי זיי זענען דארטן געבליבן שטיין ביז ער איז אריינגעגאנגען אין זיין געצעלט, והיה כבוא משה האוהלה, ווען משה איז אריינגעקומען אין זיין געצעלט, ירד עמוד הענן, איז טאקע אראפגעקומען די עמוד הענן אויף דעם געצעלט, און ועמד, עס האט זיך אוועקגעשטעלט פתח האוהל ביים טיר פון משה'ס געצעלט, ודיבר עם משה, און דער אייבערשטער האט גערעדט דארטן צו משה, און וראה כל העם, דאס גאנצע געמיינדע האט געזען את עמוד הענן עומד פתח האוהל, און וקם כל העם יעדער האט זיך אויפגעשטעלט והשתחוו און זיי האבן זיך געביקט טאווארדס די טאווארדס איש פתח אהלו יעדער טאווארדס דעם געצעלט דעם טיר פון געצעלט אזוי ווי צו אפגעבן כבוד פאר די שכינה הקדושה. און ודבר ה' אל משה דעמאלטס האט דער אייבערשטער גערעדט די גאנצע זעקס חדשים האט דער אייבערשטער גערעדט דעמאלטס צו משה פנים אל פנים אן קיין שום אמצעי כאשר ידבר איש אל רעהו אזוי ווי א מענטש רעדט צו זיין חבר און נאכדעם וואס משה רבינו האט געהערט די דבר השם איז ושב אל המחנה איז ער צוריק געקומען צום מחנה און ער האט איבערגעזאגט פאר די זקנים פונקטליך וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז זיי זאלן זיך גיין לערנען מיט כלל ישראל אבער וואס זאגט אונז די תורה אז ומשרתו יהושע בן נון יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל האט קיינמאל זיך נישט אוועקגערוקט אפילו ווען משה איז צוריק געגאנגען אין די מחנה איז ער אבער יא געבליבן אין די מחנה פארוואס? ווייל די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו וואס עפעס דו אז דו טוסט מנדה זיין כלל ישראל ווער וועט זיי מקרב זיין? מילא בעט איך דיר אז ושב אל המחנה קער דיך צוריק צו די מחנה און אז נישט אז דו העסט נישט צוריקקערן דיין געצעלט צום מחנה וועט יהושע בן נון דיך איבערנעמען מילא וועגן דעם איז דא די תורה מרמז אז יהושע בן נון איז טאקע יא געבליבן אין די אוהל כדי צו מרמז זיין דאס וואס די אייבערשטער האט אים געזאגט ווייל משה רבינו האט נישט אויסגעפאלגט די דבר השם און ער האט געזאגט אז ווילאנג דער אייבערשטער איז נאכנישט אינגאנצן נישט מוחל געווען, ס'הייסט ס'איז נאכנישט דא קיין השראת השכינה אין די משכן, וויל ער נאכנישט מאכן אז דער אייבערשטער זאל דארפן וואוינען צווישן כלל ישראל. וועגן דעם האט ער נאר געפאלגט טו די עקסטענט אז ושב אל המחנה, ער אליין איז צוריק געגאנגען אבער ער האט נישט צוריק געקערט זיין געצעלט. סאו עניוועי, ויאמר ה' אל משה. די פֿערציק טעג, יעצט גייט די תורה זאגן אפאר זאכן וואס משה רבינו האט מתפלל געווען דורינג די פֿארטי דעיס. וואס ער איז ארויף געגאנגען די פֿארטי דעיס האמצעיים, וואס ער איז ארויף געגאנגען מתפלל זיין אויף כלל ישראל ויאמר השם אל משה, ראה אתה אומר אלי, פריער האסטו מיר געזאגט אז דו וועסט נאר מיטשיקן א מלאך, דו וועסט נישט גיין מיט אונז, וועסט נישט האבן קיין השראת השכינה דא אין פראנט פון אונז, סאו בעט איך דיר הייליגער באשעפער זיי דיך מתבונן אין די רייד וואס דו האסט מיך געזאגט, דו האסט מיך געזאגט אלי העל את העם הזה, אז איך גיי ארויפטראגן דאס פאלק, אזוי ווי דו האסט מיך געזאגט לך עלה מזה, אתה והעם, און ואתה לא הודעתני, דו האסט מיך אבער נישט געלאזט וויסן את אשר תשלח עמי וועם דו וועסט מיטשיקן, וואס הייסט דו האסט מיך נישט געלאזט וויסן, די אייבערשטער האט דאך אים קלאר געזאגט אז איך וועל דיר מיטשיקן א מלאך, נו האט משה רבינו געהאט אזויפיל בטחון אז ער איז א ירא שמים, ווייל די אייבערשטער האט דאך אים געזאגט אז ואתה אמרת ידעתיך בשם, אז ווען די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו דארט במעמד הר סיני אז וגם בך יאמינו לעולם, איך גלייב אין דיר אויף שטענדיג, און וגם מצאתי חן בעיני, און איך האב אויך געטראפן חן בעיניך, מילא בין איך דאך קאנסידערט א ירא שמים, איינער וואס די אייבערשטער האט ליב, אז איך בין קאנסידערט א ירא שמים, מילא בין איך בין איך בטוח אז רצון יראיו יעשה, אז די אייבערשטער גייט נאר טון וואס די רצון וואס זיינע ליבהאבערס, וואס זיינע מורא האבער, ווילן, מילא אז איך האב נישט קיין רצון אז א מלאך זאל מיטגיין מיט אונז, איז כאילו דו האסט מיך קיינמאל נישט געלאזט וויסן אז דו גייסט מיטשיקן א מלאך, און ועתה יעצט בעט איך דיר הייליגער באשעפער אם נא מצאתי חן בעיניך, אויב האב איך טאקע געטראפן חן אין דיינע אויגן אזוי ווי דו האסט געזאגט, בעט איך דיר הודיעני נא את דרכך ווייז מיר וואסערע שכר, איך באקום אויף דעם וואס איך האב געטראפן חן בעיניך, און ואדעך למען אמצא חן בעיניך, לאז מיך וויסן טאקע, כדי איך זאל וויסן די שכר וואס איך וועל באקומען, און די שכר וואס איך וויל איז אז דו זאלסט יא האבן השראת השכינה, און נישט אז זאלסט שיקן א מלאך אינסטעד, אבער זאלסט מיר נישט זאגן אז איך וועל דיך אויספיקן אז דו זיין מיין פאלק. אז ואעשה אותך לגוי גדול, ווייל דעמאלטס האב איך דאך נישט קיין שום סעקיוריטי, ווייל וראה כי עמך הגוי הזה, די אידיש פאלק איז דאך דיין פאלק שוין פון די פעסט, און אז דו גייסט זיי יעצט ווארפן צו די הינט, דו גייסט זיי אפלאזן, דו גייסט מיך מאכן פאר א פאלק, האב איך, קען איך דאך מארגן אויכעט אפגעלאזט ווערן פון השם, אויב דו מאכסט מיך פאר א גרויס פאלק, מילא וועגן דעם, ווען דו גייסט מיך יעצט געבן די שכר אויף מיין חן, מוזטו אינקלודן אויכעט כלל ישראל, אויב גייסטו נישט אינקלודן כלל ישראל, גיי איך דאך אויך נישט האבן קיין. קיין בטחון גיי איך אויך נישט האבן קיין סעקיוריטי אז דו גייסט מיך נישט אוועק ווארפן מארגן, ויאמר, האט די אייבערשטער צוגעהערט זיין תפילה, די תפילה נצחת וואס משה רבינו האט געמאכט אז די אייבערשטער זאל יא זיך דרייען מיט כלל ישראל, און ער האט געזאגט פני ילכו מיין פנים וועט יא מיטגיין דו האסט געפועלט, מיין פנים וועט מיטגיין מיט ענק, והנחתי לך איך וועל ענק פירן אריין ארץ ישראל, ויאמר אליו, און די אייבערשטער האט אים משה רבינו צוריק גענטפערט א ריזיגן שכוח פארן צוהערן מיין תפילה און פארן מקבל זיין מיין תפילה ווייל אם אין פניך הולכים אויב גייט דיין פנים נישט מיטגיין מיט אונז אל תעלנו מזה איז בעסער אז דו לאזט אונז דא אין מדבר פארוואס ווייל אן השראת השכינה האבן מיר אונז גארנישט, זענען מיר גארנישט ווערט אן קיין השראת השכינה, וואס דארף מיר אונז ארץ ישראל אויב די אייבערשטער איז נישט מיט אונז? מילא וועגן דעם נאך א מזל האסטו צוגעהערט מיין תפילה, ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך, וויאזוי דען וואלט איך ווען געוואוסט אז כ'האב טאקע באקומען שכר אויף דעם וואס כ'האב געטראפן דיין חן אין דיינע אויגן, אני ועמך הלא בלכתנו עמנו, נאר דורך דעם וואס דו גייסט מיט אונז. סאו שכוח באשעפער פארן ציען מיין תפילה, אבער ווען משה רבינו האט געזען אז ער האט יעצט א שעת הכושר אז די אייבערשטער הערט צו זיינע תפילות האט ער געבעטן ווייטער, אזוי ווי יעדער מענטש, מען גיסט זיך אויס דאס הארץ פארן אייבערשטן און מען זאגט באשעפער אויסער דעם דארף איך אויך דאס, און ונפלינו אני בעט בעט משה רבינו יעצט פון הייליגן באשעפער אז נישט נאר וואס דו וועסט האבן השראת השכינה ווייטער פאר אונז און נישט שיקן קיין מלאך, בעט איך דיר אויך אז ונפלינו אני ועמך, מאך א אפשיידונג צווישן מיך און דיין פאלק און אויך מכל העמים אשר על פני האדמה, פון צווישן אונז און צווישן אלע פעלקער אז פאר אונז זאלסטו יא האבן השראת השכינה. און פאר די פעלקער זאלסטו נישט האבן קיין השראת השכינה. האט אים די אייבערשטער צוריק געענטפערט, מסכים צו דעם אויכעט, ויאמר ה' אל משה, גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה, איך וועל דאס אויכעט טון, אז אויף דיר וועל איך האבן השראת השכינה, אויף די אידן וועל איך האבן השראת השכינה, אבער אויף די אומות העולם נישט. און פארוואס? ווייל כי מצאת חן בעיני, ווייל דו האסט געטראפן, און דאס איז די שכר אויף דעם וואס דו האסט געטראפן חן אין מיינע אויגן, ואדעך בשם, און די שכר אויף דעם וואס איך האב געזאגט, אז וגם בך יאמינו לעולם. און רשי גייט דא אריין, אויב אזוי וויאזוי האט בלעם געקענט נביאות זאגן? זאגט ער אז ס'איז דא א חילוק צווישן א נביא אומות עולם און א נביא ישראל, א נביא ישראל האט דירעקט אז די אייבערשטער קומט זיך באווייזן צו אים דירעקט, אבער א נביא אומות עולם קומט נאר, איז עס נאר דורך א שליח. איז ויאמר הראני נא את כבודך בעט משה רבינו ווייטער, ער זעט אז ער האט יעצט א שעת הכושר האט ער געבעטן נאך א תפילה, באשעפער איך וויל זען דיין כבוד איך וויל זען די מראה השכינה, ויאמר. האט אים דער אייבערשטער געזאגט, ס'איז טאקע אנגעקומען די צייט יעצט אז דו זאלסט זען מיין מראה שכינה, וואלט איך במילא יעצט עס געוויזן, פארוואס? ווייל אני אעביר כל טובי על פניך, איך וויל דיך ברענגען א וועג וויאזוי צו מתפלל זיין, ווייל ביז יעצט האסטו נאר מתפלל געווען בזכות אבות, און אז דו וועסט בעטן נאר בזכות אבות, איין טאג וועט זיך די זכות אבות אויסלאזן, וועסטו מיינען אז מען קען שוין נישט, וועסטו מיינען אז ס'איז שוין נישטא קיין תקווה, שוין נישטא קיין האפענונג, מילא וועגן דעם וויל איך דיך דא אויסלערנען וויאזוי עכט צו מתפלל זיין, די עכטע וועג פון מתפלל זיין איז דורך דעם וקראתי בשם ה' לפניך, איך וועל זאגן מיין י"ג מידות של רחמים פאר דיר. און דעמאלס וועט זיין א זאך אז ווען אידן וועלן מתפלל זיין און זיין וחנותי את אשר אחון איך וועל געבן חנינה פאר דעם וואס טוט בעטן חנינה ורחמתי איך וועל געבן רחמנות אויף דעם וואס טוט בעטן רחמנות. ויאמר האט ער געזאגט, אבער אבער משה רבינו פארשטייט זיך אז יעצט איז טאקע אנגעקומען די צייט וואס אטאמאטיש ווייל איך וועל קומען, סאו די סדר וויאזוי די אייבערשטער האט אים געזאגט די י"ג מידות של רחמים זאגט די גמרא אז ער האט זיך אנגעטון ער מעוטף בטלית ער איז געקומען מיט א טלית און ער האט זיך פארשטעלט ער איז געקומען צו משה רבינו במראה פון א שליח ציבור און ער האט געזאגט פאר משה רבינו, אזוי זאלסטו זאגן, און זאג פאר די אידן אז אזוי זאלן זיי זאגן, אזוי זאלן זיי זאגן די י"ג מידות של רחמים ווען זיי דארפן, ווען זיי דארפן מעורר זיין רחמים ווען זיי האבן א עת צרה אדער ווען זיי ווילן תשובה טון. אבער פארשטייט זיך, כאטשיג אטאמאטיש וועסטו מיך זען, ווייל איך וועל קומען צו דיר, אבער וועסט מיך נישט קענען זען אינגאנצן, ויאמר ה' הנה, לא תוכל לראות את פני, דו וועסט נישט קענען זען מיין פנים, פארוואס? ווייל כי לא יראני האדם וחי. מילא, וועגן דעם ויאמר השם, הנה מקום אתי, איך האב דא א פלאץ דא אויפן בארג סיני דארטן וואו איך רעד צו דיר שטענדיג, ונצבת על הצור זאלסט דיך אוועקשטעלן דארטן אויפן בארג, און והיה בעבור כבודי ווען איך וועל קומען זאגן, מיין י"ג מידות של רחמים ושמתיך בנקרת הצור וועל איך דיך אריינלייגן אין די שפאלטענעס אין אזא גריבל דארטן אויפן בארג, און ושכותי כפי עליך און איך וועל דיך פראטעקטן עד עברי ביז איך וועל אוועקגיין, און והסירותי את כפי ווען איך וועל שוין האלטן ביים אוועקגיין ווען ס'וועט שוין זיין דאס מיינט פון א פון סילוק השכינה וויל איך אוועק נעמען מיין שוץ, און וראית דעמאלס וועסטו קענען וראית את אחורי דעמאלס וועסטו קענען האבן א גלימפס פון די שכינה הקדושה אבער פון די בעק, אבער ופני לא יראו מיין פראנט וועסטו נישט קענען זען, פארוואס ווייל כי לא יראני האדם וחי, ויאמר ה' ס'איז געקומען כ"ט אב, ס'האט זיך געענדיגט די פערציג טעג ווען משה רבינו האט געענדיגט בעטן פאר כלל ישראל די אלע תפילות וואס מ'האט געלערנט ביז אהער, איז האט דער אייבערשטער מסכים געווען שוין צו געבן די צווייטע סעט לוחות ויאמר השם אל משה פסל לך שני לוחות אבנים, שנייד אויס פאר דיר, דאס הייסט משה דער אייבערשטער האט אים באוויזן דארטן אין זיין געצעלט א גרויסע שטיק סנפירינון שטיין א זייער א טייערע שטיין, און פון די פסולת איז משה רבינו עקשעלי נתעשר געווארן, סאו וועגן דעם זאגט ער דא לך. און אויך רשי זאגט אז ס'איז א גאנצע משל צו א מלך וואס האט וואס האט ס'איז ארויסגעגאנגען א שם רע אויף זיין כלה און איינער האט צוריסן די כתובה, און דער קעניג האט געזאגט אז דו האסט צוריסן די כתובה דארפסטו ברענגען א נייע כתובה, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געזאגט אויך צו משה רבינו דו ברענג מיך א נייע כתובה, ברענג מיך א נייע לוחות, סאו פסל לך שנייד אויס פאר דיר, שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות איך וועל שרייבן אויף די נייע לוחות וואס דו טוסט אויסשניידן, את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים ווייל די זעלבע רייד וואס איז געשטאנען אויף די ערשטע סעט לוחות אשר שברת די לוחות וואס דו האסט צובראכן, און והיה נכון זאלסט זיין גרייט לבוקר אויפן קומענדיגן צופרי דאס איז א' אלול ראש חודש אלול, און ועלית בבוקר זאלסטו ארויפקומען צופרי אל הר סיני, און וניצבתי לי שם און איך וועל מיך שטעלן נעבן דיר על ראש ההר. און ואיש לא יעלה זאג איך דיר אבער ס'זאל זיין אנדערש ווי די מעמד הר סיני, ביי מעמד הר סיני איז עס געווען בפומבי מיט קולות און קהילות גאנץ כלל ישראל האט זיך צוזאם גענומען און ס'איז ארויסגעקומען א קלקול ס'איז געווען א עין הרע און מ'האט טאקע געדארפט צוברעכן די לוחות איך וויל דאך אז די נייע סעט לוחות זאל האבן א קיום ממילא זאג איך דיר ואיש לא יעלה עמך קיינער זאל נישט מיטקומען מיט דיר אפילו די וואס האבן געמעגט ארויפקומען אויפן בארג ביי מעמד הר סיני און וגם איש אל ירא אפילו מענטשן וואס האבן געמעגט קומען ביז די געיט